זי האָט זיך פֿון זײ ניט געקענט באַפֿרײַען. די פֿרױ עפֿרות האָט זי אַ רוף געטאָן, אַ יונגערמאַן איז געקומען זי זען. ציװיע האָט אַ קוק געטאָן אין שפּיגל, װאָס איז געהאַנגען אױף דער װאַנט. זי האָט צום שפּיגל אַ שמײכל געטאָן, זיך באַמיט, עס זאָל ניט קאָנטיק זײַן אױף איר פּנים אַלע איבערטראַכטונגען פֿון דעם אָװנט.

האט איר אליהו געענטפערט, א חבר מיינער, יאיר, האט מיר דערציילט אז ער האט אייך געטראפן אין תלתילה. יאיר האט אליהון געגעבן א קלאפ איבערן אקסל און אלע דריי האבן געלאכט. א שעה נאכאנאנד האט היינט יאיר געקלונגען אויף די טעלעפאנען ביז ער האט זיך דערוואוסט וואו איר שטייט איין. איך האב זיך באווארנט האט אליהו געזאגט אז דער אפצאל וועט נישט זיין אויפן חשבון פון שמש.

מיט מענטשן איז אויך אזוי, גראד די וואס האבן אמווייניגסטן מעלות, יענע האט מען ליב. מען האט אפילו ליב דעם לאסטוואגן מיט וועלכן זיי פארן, האט אליהו שטיפעריש א זאג געטאן און האט א פאטש געטאן מיט די הענט איבער די ליטקעס. יאיר האט זיך צוגעהערט און האט געשמייכלט. ציוויע האט זיך אנגענומען מיט מוט און האט אים געענטפערט,

און אפילו אונזערע בחורות זאגן זיך אויך ניט אפ דערפון. אליהו האט עס אלץ געזאגט אויף אזא גרינגן אופן אז ציוויע איז געווען זיכער אז זי פארשטייט ניט וועגן וואס ער רעדט, אבער עס איז געווען אומהיימליך און זי האט ביי אים א פרעג געטאן, וואס האט איר געזאגט אליהו? אליהו האט אין זעלבן גרינגן געמיט איר געענטפערט, מען קען כאפן א קויל אין אונזער קיבוץ? ציוויע האט אנגענומען יאיר'ס האנט און האט זי מער ניט ארויסגעלאזט, ווי זי זאל אים וועלן באשיצן פון דעם וואס אליהו דערציילט מיט אזא גרינגקייט. זיי זענען צוגעקומען צום לאסטוואגן וואס איז געשטאנען אין אן אפענעם גאראזש.

א וואונדערליכע זאך, אינמיטן דערינען שמש. זיין פנים איז געווען ערנסט און שטרענג. דערנאך האט ער זיך צוריק זיך אנגעהויבן וויצלען און האט געזאגט צו ציוויען. אז מיר וועלן צוריקקומען אין שמש, וועלן מיר אייך צושיקן א פאטאגראפיע פון דעם לאסטוואגן מיט די רעדער, מיט מיין אויפשריפט, מיט הכל בכל מכל כל. איך בעט אייך טוט עס האט אים ציוויע געענטפערט מיט הארץ און די בחורים האבן זיך גענומען ביי די זייטן און האבן געלאכט. אזא התפעלות קען מען טרעפן נאר ביי אן עולה חדשה האט אליהו געזאגט. ציוויע האט אים געענטפערט קורץ איר האט עס אויסגעמאלן און איר זייט דאך ניט קיין עולה חדש. ציוויע'ס כמעט ברוגז'ער ענטפער האט דעם בחור פארחידוש'ט. ער האָט אַ קניטש געטאָן מיט די אַקסלען און האָט זי אַ וויילע שווייגנדיק אָנגעקוקט. יאיר האָט זיך אַריינגעמישט און האָט געזאָגט, אַ נאָמען איז אָפֿט מאָל מער ווי דער ייִשובֿ אַליין. דער נאָמען גייט אַוועק איבער דער וועלט און ער וואַקסט און ער נעמט אָן אַ געשטאַלט און ער ווערט אַ וועזן פֿאַר זיך. וויפֿל ייִדן האָבן געזען ירושלים? אָבער זיי זײַנען גרייט אָפּגעבן דאָס לעבן פֿאַר ירושלים.

מיר קענען אהין אליין ניט קומען, אבער מיר האבן זיך פארמאסטן אט מיט די דריי אותיות, שמש. אליהו האט אים איבערגעריסן, יאיר, איך האב דיך קיינמאל ניט געהערט האלטן אזא רעדע! צביה באגייסטערט דיך! יאיר און אליהו האבן באגלייט צביהן צו איר אכסניא ביי די אפרתעס. אליהו האט גערעדט וועגן שמש, ווי דאס וואלט געווען אן אלטער איינגעפונדעוועטער ישוב.

די שמשה וואס וועט זיין ביי אונז יושבת ראש, האט אליהו געזאגט, או, זי איז א מענטש מיט כאראקטער, איך זע זי ממש ווי זי זאל מיר שטיין פאר די אויגן. אונז, די עלטערע, נעמט זי אויף מיט א ליבן שמייכל יעדן שבת נאכמיטאג,

אין לאַנד פֿון שמשון הגיבור, האָט ר' אליהו געענטפֿערט. פֿאַר וואָס וועט איר מיך אַהין ניט נעמען? האָט חווהלע געפֿרעגט און האָט זיך אַנטשולדיקט וואָס זי רעדט עבֿרית מיט גרײַזן, זי קען נאָך ניט בעסער. אַזוי האָבן מיר באַשלאָסן, האָט ר' אליהו געענטפֿערט און האָט אָנגעוויזן מיט דער האַנט אויף יאירן. חווהלע האָט געלאַכט. איצט האָט זי געפֿילט די גאַנצע וויכטיקייט פֿון דעם היטעלע וואָס זי האָט מיטגענומען קיין ירושלים. זי האָט זיך געפֿילט שטאָלץ מיט איר אױסזען און האָט געפֿילט אַ זיכערקײט אין זיך. עס איז נאָך ניטאָ קײן שום באַשלוס, האָט יאיר געזאָגט קוקנדיק אַרױף צו די דעכער, װי דאָרט װאָלט ער געלײענט דעם באַשלוס. איר זעט די דעכער? האָט אליהו געזאָגט צו חװהלען, װוּ איר װעט אַ װײַז טאָן מיטן פֿינגער, קענט איר אָנטרעפֿן אױף אַזאַ פּאָרטרעט אױפֿן טיש. בײַ חװהלען האָט זיך דער שמײכל אַראָפּגעגליטשט פֿון פּנים, זי האָט זיך איין טראָט אָפּגערוקט פֿון אליהון און זי האָט אים געזאָגט, מײַן שוועסטער וואוינט אין רחובות, דאָרט איז דאָ אַ דענקמאָל פֿאַר די געפֿאַלענע אין קריג. איך האָב אים אַ סך מאָל געזען, נאָר אַז מען זעט אַ פּנים, אַ פּאָרטרעט אויפֿן טיש, לעבן דעם בעט, וווּ דער מענטש איז געשלאָפֿן,

האָט זי זיך דערמאָנט דעם אויפֿשריפֿט אויפֿן דאָקטערס טיר און האָט בתּמימות געגלויבט, אַז די אויפֿשריפֿט איז אָנגעקלאַפּט געוואָרן צוליב איר. אליהו האָט זי אַ פֿרעג געטאָן, ווי איז אײַער נאָמען? חווהלע, האָט זי געזאָגט און האָט אָנגעהויבן לאַכן וואָס זי האָט זיך אָנגעגעבן מיטן פֿאַרצויגענעם נאָמען. חוה'לע, האט אליהו איבערגעזאגט אפאר מאל, און יעדעס מאל געקוקט אויף איר, ווי ער זאל וועלן באשטימען צי דער נאמען חוה'לע איז אנגעמאסטן פאר איר. גוט, האט ער געזאגט, ווער זאל באשטימען אז חוה'לע איז גענוי דער נאמען וואס זי דארף הייסן? איר שווערט זיך אמאל בחיי? האט ער זיך געפרעגט. איך שווער זיך קיינמאל ניט, האט חוה'לע געענטפערט, און. און דער ציטערדיגער פעדער אויף איר היטעלע האט מיט א האסטיגן באוועג זיך געשווארן אונטער'ן בלויען הימל פון ירושלים, אז זי שווערט זיך קיינמאל ניט מיט בחיי. און אליהו האט דערציילט חוה-ל'ן, אז ער האט א שוועגערין, די טייערסטע נשמה אויף דער וועלט, נאר זי שווערט זיך בחיי, און איך וויל ניט, אז איר זאלט זיך אזוי שווערן. א טיפע פרייליכקייט האט ארומגענומען חוה-ל'ן, און זי האט געלאכט. דאָס איז געװען אַ פֿרײד-אױסרוף פֿון אַ יונג מײדל אין אַ נײַ היטעלע מיט אַ פֿעדער, װאָס דער פֿרילינג פֿון הימל שװעבט איבער איר. יאיר און צבֿיה זײַנען געגאַנגען הינטער זײ. יאיר האָט זיך צוגעהערט צו חװהלעס געלעכטער און איז מקנא געװען אליהו און זײַן זאָרגלאָזע שטיפֿערײַ. יאיר האָט דעם גאַנצן אָװנט װײניק גערעדט.

אן קיין שום שייכות צו דעם וואס ער האט דערציילט האט ער אינמיטן דערינען א זאג געטאן. אביבה איז ניט געזונט. וואס איז איר? האט צביה א פרעג געטאן. יאיר האט געקוקט גלייך פאר זיך און האט געזאגט, זי האט א קרענק וואס מען קען אנרופן יאיר. זי האט געוואלט קומען אין שמש, האב איך איר געשריבן זי זאל ניט קומען. דאָס איז געװען דאָס ערשטע מאָל, װאָס יאיר האָט דערמאָנט אַבֿיבֿען. ציװיע האָט אים ניט געענטפֿערט. יאיר האָט זי פֿעסט אַרומגענומען, און אַ װײַלע זײַנען זײ געגאַנגען שװײַגנדיק. ציװיע האָט געהערט זײערע בײדנס טריט, און עס האָט זיך איר געדאַכט, אַז זי הערט אַ געהײמע שפּראַך. די שפראך פון גליק. ווי איז דיר איינגעפאלן מיר צו שרייבן אז איך זאל קומען קיין ירושלים? האט יאיר געפרעגט שטיל, ווי ער זאל איר זאגן א סוד. דאס איז פאר מיר געווען אזוי אומדערווארט, חנה, פונקט ווי דעמאלט ווען דו ביסט געקומען אין טאלטילא. אומדערווארט ביסטו געקומען אין טאלטילא, און איצט אין ירושלים. איך האב אייך ניט געשריבן איר זאלט קומען, האט צביה געזאגט, איך האב געשריבן, אז עס וואלט געווען א נס ווען איך טרעף אייך אין ירושלים. און עס האט מיר אויסגעזען ווי א נס ווען איך האב דערזען דעם לאסטוואגן מיט די אותיות שמש, נאר ער איז אזוי שנעל פארבייגעפארן, אנטלאפן, אז איך האב זיך געפילט א גאנצן טאג ווי עפעס איז פארשוואונדן פון מיר. א מאדנער געפיל, יאיר. אפילו איצט דאכט זיך מיר אז איך וועל זיך באלד ארומקוקן און דאס האט זיך מיר בלויז אלס גע'חלומ'ט. דו שפאסט חנה? האט יאיר א פרעג געטאן א פארוואונדערטער. ניין, איך שפאס ניט. ווען אינמיטן טאג זאל ווערן נאכט, וואלט איך געמיינט אז דאס איז איינער פון די אומגלוקן וואס ווארטן אויף א מענטשן. יאיר דערפילט אז זי שפאסט ניט, עפעס א קלעמונג האט אים ארום גענומען און ער האט געזאגט צו איר, חנה, הער אויף צו חלומען, אינמיטן טאג ווערט ניט נאכט, זע, ווי שיין עס איז ירושלים. פון א זייטיגער גאס זענען אנגעקומען דריי מענטשן, איינער פון זיי האט געפאכעט מיט די הענט און געהיצט זיך אין א שמועס, יאיר האט דערקענט צינגינען און האט אים אפגעשטעלט.

קיינער פראטעסטירט אפילו ניט. דאס איז די גרעסטע אומרעכט וואס שפאנט איבער די גאסן מיט ליבעדערקלערונגען, און די וועלט שווייגט. פארקערט, מען גיט זיי נאך צו מוט, גייט קינדערלעך, שעפט אויס דאס גוטס פון דער וועלט, מיר וועלן אייך מקנא זיין און שווייגן. צביה און יאיר האבן זיך איינגעהערט און כמעט מיט ערנסט אויפגענומען זיין טענה. דערנאך האט יאיר איבערגענומען צינגינ'ס טאן, האט זיך אוועקגעשטעלט אין דער פאזע פון א צעהיצטן רעדנער און האט געזאגט צו אים, ניין! איר זענט די גרעסטע אויסניצער! איר האט אריינגעגראבעט צו זיך אין די קעשענעס די גאנצע חכמה און די גאנצע דערפארונג וואס מענטשן האבן אנגעזאמלט פאר דורות!

גענוג! האָט אברעמל אַ געשריי געטאָן און האָט אַ פרעג געטאָן ביי ציוויען, נו, וואָס מאַכסטו? ביסט שוין אַריבער אויף יענער זייט פּלויט? נאָך ניט, האָט אים ציוויע געענטפערט, נאָך ניט, אדון אברעמל. וואָס פאַר אַ פּלויט? האָט יאיר אַ פרעג געטאָן אַ פאַרוואונדערטער. מיין קרובה ציוויע גרינבערג האָט מורא פאַר אַ פּלויט, זאָג איך איר, אַז עס איז ניטאָ פאַרוואָס מורא צו האָבן. איר זענט קרובים? האָט יאיר געפֿרעגט, געקוקט אויף ציוויען און אויף אַבֿרהמלען, אָנשטױסנדיק זיך, אַז דאָס איז אַ שפּאַס. איך פֿיל אײַך טאַקע פֿאַר אַ קרובֿ, אַדון אַבֿרהמל, פֿון יענעם אָװנט אָן אין תּל-תּילאַ. איך װעל קומען צו אײַך אין תּל-אָבֿיבֿ, אױב איר װעט האָבן צײַט פֿאַר מיר. אױב מען װעט דיך ניט אַרײַנלאָזן צו מיר, האָט ער איר געענטפֿערט, זאָלסטו זאָגן, אַז דו ביסט מײַן אַ שװעסטער, און דו זאָלסט זאָגן צו אַדון אַבֿרהם צינגין, צינגין? יע, צינגין. אברעמל האט אויפגעשטייפט די ליפן און האט אפגעזיפצט ווי ער זאל וועלן אז זי זאל זען ווי עס זעט אויס דער הויכער באאמטער אברהם צינגין וואס זי דארף באגעגענען אין זיין ביורא אין תל אביב ווען זי וועט קומען צו אים. די צוויי באגלייטער מיט וועמען אברעמל האט זיך געקריגט, זענען זעט אויס געווען צופרידן וואס דער היציגער שמועס האט זיך געענדיגט. זיי האבן זיך געזעגנט מיט אן אייליגן שלום, האבן זיך אומגעקערט און אוועק מיט דער גאס ארויף. צינגין איז א וויילע שטיל געבליבן, געקוקט אויף די ארומיגע הייזער, דערנאך האט ער געזאגט צו ציווין און יאיר'ן. ירושלים איז א פעסטונג פון גלויבן, ווען איך קום אין ירושלים פיל איך זיך מיט א טויזנט יאר עלטער, און דאס איז ניט קיין אלטקייט, נאר פארקערט, ס'איז א יונגשאפט, אפילו די זיצונגען, יע, די זיצונגען זענען דא אנדערע. איך ווייס וועגן דעם גארניט האט יאיר געענטפערט, איך בוי שמש. ער האט געגעבן ציווין די האנט און האט געזאגט, שלום חני. דאס ווארט חני האט ציווין א ווארעם געטאן, ווי דאס וואלט געווען דער שטארקסטער ליבע-רוף אין דער גארער וועלט. ציוויע, חוה'לע און אברהם צינגין זענען אוועק אראפ מיט דער גאס צו דער אכסניא פון די עפראסעס, וואו צינגין איז איינגעשטאנען שטענדיג ווען ער איז געקומען קיין ירושלים.

צינגין וואס איז אפט געקומען צו די עפראסעס האט געוואוסט חיים'ס קרענקליכקייט און האט די באמערקונג זיינע פארבייגעלאזן פאר די אויערן און האט אים ניט געענטפערט. פרוי עפראס איז אנגעקומען און איר רויטלעך פנים האט געלויכטן, נאך דער ערשטער באגריסונג האט זי געזאגט צו אברעמלען, איך האב געפונען א פאטאגראפיע פון אדעס וואו דו זיצט מיטן השילוח אין האנט, נא זע, אז מען קוקט זיך גוט צו זעט מען אנגעשריבן השילוח. אברעמל האט איר צוליב געטאן און האט איבערגעליינט השילוח. ער האט א ווייז געטאן מיטן פינגער אויף איינעם פון דער פאטאגראפיע און האט געפרעגט, דאס זענט איר עפראס? איך און ניט קיין אנדערער, און אפשר טאקע אן אנדערער, ווייל איצט זענען אלע געווארן אנדערע, די פרוי עפראס האט געהאלטן די פאטאגראפיע און האט געשאקלט מיטן קאפ. דאס איז געווען א צייט פון אידעאליזם האט זי געזאגט. מיטן אידעאל האט מען געלעבט. איך בין איינמאל אראפגעפאלן פון א בענקל ווען אוסישקין האט גערעדט. עס איז געווען א שטופעניש און אויפן בענקל איז מען געשטאנען זאלבעדריט. האט זיך איינער צעניסט און האט זיך א שאקל געטאן און איך בין געשטאנען לעבן אים האב איך געגעבן א טראסק אראפ.

מיר דאַכט זיך, מיר האָבן גאָר קײנמאָל ניט געהערט אַזאַ װאָרט. זי האָט נאָך אַ מאָל אַ קוק געטאָן אין דער פֿאָטאָגראַפֿיע און האָט געזאָגט, אַלע אידעאַליסטן, אַלע! נו, װאָס איז געװאָרן פֿון זײ? װאָס איז געװאָרן? דער מאַן אירער האָט איר געענטפֿערט, אױף אַ לאַנגע רײַזע בײַט מען די פֿערד, אַנדערש קען מען ניט דערפֿאָרן. פֿרױ עפֿראָס האָט געהאַט אַ נאַטור ענטפֿערן ניט צו דער זאַך, און דער מאַן אירער האָט זיך דערפֿאַר געבײזערט אױף איר. איצט האָט זי אים געענטפֿערט מיט אַ טענה, װי זשע שעמסטו זיך ניט, חײם, אין מיטן דערינען אָנהײבן רעדן װעגן פֿערד? מען רעדט װעגן אַמאָליקע אידעאַליסטן, קומסטו אַראָפּ מיט פֿערד? װאָס פֿאַר אַ משל איז דאָס? אַבֿרהמל האָט לוסטיק אונטערגעהאַלטן די פֿרױ עפֿרות מיט איר טענה. זי איז גערעכט, פופציג פראצענט מיידלעך זענען דעמאלט געקומען אויף אלע פארזאמלונגען, ספעציעל צוליב דעם וואס זיי האבן געוואלט חתונה האבן מיט אידעאליסטן. און דו נעמסט עס גארניט אריין אין חשבון. טאקע אזוי, האט פרוי עפראס צוגעגעבן מיט צופרידנקייט, און זי איז אוועק אין קיך ברענגען קאווע פאר איר אלטן פריינט אברהמל. אברהמל האט ארויסגענומען פון זיין טעקע א פעקל צייטונגען און האט זיי אנגעהייבן איבערקוקן, און חיים עפראס האט זיך געשטעלט לעבן די ביכער־פאליצעס און האט אויסגעגלייכט די רוקנס פון די ביכער וואס זענען געווען ארויסגערוקט פון זייערע ערטער. יעדן טאג טו איך דאס, האט ער געזאגט, און יעדן טאג זענען זיי איבער א נייס צעווארפן. איך האב ניט קיין הארץ פארשליסן ביכער אין א שאנק, דאס איז אזוי ווי פארשליסן א קאן מיט וואסער. איך קען דאס ניט טאָן. און יעדער איינער גיט א קוק אין די ביכער. ער נעמט זיי ניט לייענען, נאָר ער עפנט און גיט א קוק. אנדערע שטעלן זיי נאָך אוועק קאָפּ אראָפּ. ווען פרוי עפראָס איז געקומען צוריק מיט דריי טעפּעלעך קאווע און נאָך א פאָטאָגראַפיע פון אמאליגע אידעאליסטן, האָט זי דער מאן אָפּגעלאָשן. די שעדליכסטע מענטשן זיינען די אידעאליסטן, האָט ער צו איר געזאָגט. און הער זיך אויף ארומטראגן מיט די פאטאגראפיעס. מיר האלטן שמאל, האט אברהמל געזאגט צו מירע עפראס און האט צוגערוקט צו זיך די קאווע. איך מיין דאס ערנסט, האט עפראס געזאגט מער צו צינגענען ווי צום ווייב, א מענטש קען פארנעמען א באשטימטע מאס זאלץ אויב ער נעמט אריין מער פארשאדט עס אים, ער קען טון א באשטימטן סכום מעשים טובים. אידעאליזם האט אויך א גרעניץ.

די אפגעטונענע ארבעט זיינע איז אפגעטאן און מער גייט אונז גארניט אן. עפראס האט אראפגעלאזט דעם קאפ. יע יע. מער גייט אונז גארניט אן. ביסט גערעכט. מער גייט אונז גארניט אן. און דאס איז טאקע די צרה. חוה'לע און ציוויע זענען געשטאנען א וויילע. ציוויע האט זיך צוגעהערט צו דעם שמועס. זי האט פארשטאנען אז דאס האט עפעס צו טון מיט אדעס און ניט מיט שמש.

זיין ווייב האט איהם ניט געענטפערט. זי האט זיך איבערגעדעקט מיט דער קאלדרע איבערן קאפ, ער זאל מיינען, אז זי שלאפט. פארטאג. ציוויע האט זיך אויפגעכאפט פארטאג, האט אין דער ערשטער רגע ניט דערקאנט דעם צימער, נאר זי האט דערזעהן חוה'לעס היטעל אויפ'ן טיש, האט זי זיך דערמאנט, אז זיי זיינען אין ירושלים ביי די אפרתעס.

ציוויע האָט געהערט, ווי אונטן רודערט זיך. מען האָט געעפֿנט און פֿאַרמאַכט אַ טיר. ציוויע איז אַראָפּ מיט די שטיגן און איז אַרויס אין דרויסן. ביים גאַניק איז איר אַנטקעגן געקומען יאיר און האָט געזאָגט, איך בין געקומען דיר זאָגן שלום. ער האָט זי אַרומגענומען און געהאַלטן אַ וויילע צוגעדריקט צו זיך. בלייב נאָך איין טאָג, יאיר. מיר וועלן איינפֿלאַנצן אַ בוים צוזאַמען. עס זענען דא ווייניג מענטשן אין שמש, מען קען נישט איבערלאזן דעם ישוב אויף לאנג. עס איז אנגעפארן דער לאסטוואגן מיט אליהון און האט זיך אפגעשטעלט. שלום! האט אליהו א געשריי געטאן צו ציוויען, גיב איבער א גרוס חוה'לען! יאיר האט א שפרונג געטאן און האט זיך געזעצט לעבן אליהון.

לעבן דעם בױם, אָנגעשפּאַרט אָן אים, איז געשטאַנען אַ ייִד מיט אַ פּינקטלעך אַרומגעשאָרענער באָרד און אַ בלױען אָפּגעבלאַקעװעטן בערעט אױפֿן קאָפּ. ער האָט געקוקט פֿאָרױס, װי ער זאָל צײלן די דעכער אָדער די שטיקלעך װאָלקנס אין הימל. ער איז דורכגעלאָפֿן מיטן בליק איבער ציװיעס פּנים און האָט װידער געקוקט אַרױף. ציװיע האָט זיך דערמאָנט װעגן דעם פּראָפֿעסאָר אין טאַלטילאַ. ער פלעגט אויך אמאל אזוי שטיין און קוקן אויף די געצעלטן און אויף די בערג. ווען ציוויע איז לעבן אים פארבייגעגאנגען, האט ער צו איר פריינדליך געזאגט. שלום, דו ביסט אזוי פרי אויפגעשטאנען, דו זעסט אויס ווי דו זאלסט גיין פון דאוונען. שלום, האט אים ציוויע געענטפערט און איז אריין אין שטוב מיט אן אומבאשטימטן געפיל פון אומרואיגקייט און פארוואונדערונג.

ער האט דער פרוי אפרת דערלאנגט א מטבע, האט א ריר געטאן מיט זיין האנט דעם ברעג פון זיין בערעט ווי אן אויסדרוק פון א דאנק, און איז אוועק מיט דער גאס ארויף. פרוי אפרת איז אריין צוריק אין קארידאר, און האט מיט א סודות'דיגער שטים און מיט א לויכטנדיג פנים געזאגט צו ציוויען, ער איז א געלערנטער מענטש,

פרוי אפרת האט ווידער אוועקגעשארט אירע רעד מיט א באוועגונג פון דער האנט, ניין, ניין. דער שטאטראט האט אים געוואלט געבן א פענסיע האט ער זיך אפגעזאגט, ער דארף זייער ווייניג. און פרוי אפרת האט געוויזן אין האנט א מטבע וואס ער האט איר באצאלט פאר די אלט געבאקענע זעמל מיטן פאמערענץ, איך וואלט אים געגעבן מער, נאר ער וויל ניט.

אפרת'ס א זיידע איז געווען א רב און איז געשטארבן אין ירושלים, איז ער געקומען צו אונז זיך אויספרעגן, דערפאר קענען מיר אים. ער האט שוין אנגעשריבן וועגן זיבן און דרײַסיק משפחות, זייער א געלערנטער מענטש, אן אמת'ער אידעאליסט, האט פרוי אפרת געזאגט און האט זיך אן אייל געטאן אין קיך

זי האָט געטראָגן אַ קורץ קליידל און גראָבע שיך און אַ קורץ רעגן-מאַנטל, וואָס האָט ניט דערגרייכט צו די קני, און אויפֿן קאָפּ אַ קליין לעדערן היטעלע. זי האָט אויסגעזען גיכער ווי אַ קאָנדוקטאָר אויף אַ באַן, ווי די גברת סאַבינאַ. ווען די מיידלעך האָבן געגעסן פֿרישטיק, איז פֿרוי אפֿרת געשטאַנען לעבן זיי און האָט זיי אָנגעזאָגט, עסט ניט אין גאַס, קומט אַהיים, איך האָב פֿאַר אײַך צוגעגרייט מיטיק. איך וויל איר זאָלט זײַן זאַט. עס איז געווען א ווארימע מאמישקייט אין אירע רייד. סאַבינאַ מיט די סטודענטקע זענען צוגעגאנגען צום ראג פון דער גאס, וואו זיי האבן זיך געשטעלט ווארטן אויפן אויטאבוס וואס האט זיי באדארפט פירן צו דער נייער געגנט פון שטאט שכונת הכוכבים, אויף איינפלאנצן די ביימער. פארביי איז דורכגעגאנגען א שול מיט קינדער, מיט לערער, אלע מיט צווייגלעך אין די הענט.

אַז חװהל האָט עס דערזען, האָט זי זיך אומגעקערט צום אױטאָבוס און האָט איבערגעטאָן די שיך. זי האָט אױסגעטאָן די נײַע, װעלכע זי האָט באַקומען פֿון מאַדזשין, און האָט אָנגעטאָן די אַלטע, פֿאַר װעלכע מען האָט זי אַ נאָמען געגעבן קלעאָפּאַטראַ. ירושלים איז טאַקע ירושלים, אָבער איך װיל דאָ ניט פּטרן מײַן נײַע שיך, האָט זי געזאָגט צו ציװיען, װען זי איז צוריקגעקומען פֿון אױטאָבוס. דערבײַ האָט זי ציװיען געזאָגט שטילערהײט. אליהו האט מיר געזאגט אז ער וועט מיר שרייבן א בריוו פון שמש, זאל איך אים גלויבן? איך קען אים ניט, האט איר ציוויע געענטפערט, אבער דו דארפסט אים גלויבן, ער איז פון שמש. און ציוויען האט אויסגעזען מאדנע וואס חוהל רעדט וועגן שמש.

אינמיטן דעם אפגעצאמטן פלאץ איז געשטאנען דער יונגערמאן מיט דער טעקע, פנחס, און האט זיך געקריגט מיט א יידן אין א געשטריקטן לייבל, און צווישן זיי ביידן איז געשטאנען איינע פון די לערערקעס פון די קינדער מיט אן אפענעם בריוו אין האנט. איך ווייס גארניט, איך האב געקריגן א בריוו! האט זי געהאלטן אין איין זאגן, און יעדעס מאל נאכן אפזאגן זיך געלאזן גיין צו די קינדער, און זיך ווידער אומגעקערט מיטן אפענעם בריוו אין האנט. ביי פּינחסן האָט דער ווינט צענומען ביידע פּאָלעס פון זיין מאַנטל, און ער האָט אויסגעזען ווי אַ ריזיקער פויגל וואָס קלייבט זיך אַרויפפליען אויפן יונגנמאַן מיטן געשטריקטן לייבל. האָב איך אייך געזאָגט אויפן טעלעפאָן אַז דאָ וועלן קומען פלאַנצן ביימער די סטודענטקעס פון גישל-אַקספעלד הויז? האָב איך אייך געזאָגט? דער יונגערמאַן מיטן געשטריקטן לייבל האָט אַ פאַרזאָרגטער געשאָקלט מיט דעם קאָפּ אויף יאָ, האָב איך אײַך געזאָגט, האָט געלערנט פּינחס מיט די צוויי צעשפּרייטע פֿליגל, וואָס האָבן אים צוגעגעבן כּמעט אַ גרויזאַמען אויסזען. האָט ער מיר געענטפֿערט, יאָ, יאָ, עס וועט אַלץ זײַן גרייט, האָט ער מיר געענטפֿערט. דער יונגערמאַן האָט ניט געלייקנט. די לערערקע האָט אויסגעשטרעקט דעם אָפֿענעם בריוו און האָט צום וויפֿלטן מאָל געזאָגט, איך ווייס גאָרניט. איך האב באקומען א בריוו. סאבינא מיט די מיידלעך זענען צוגעקומען צו די שרייענדיגע דריי מענטשן, און סאבינא האט זיך צוגעהערט ווי דער יונגערמאן פארענטפערט זיך, איר האט געזאגט אקספעלד הויז, הויז איז געווענליך א קינדער הויז, האב איך אנגעשריבן צו דעם אקסמאן קינדער הויז, און איך קען שווערן אז איר האט מיר טאקע געזאגט אקסמאן און ניט אקספעלד. סאַבינאַ האָט זיך צוגעהערט, האָט זיך געכאַפּט, װאָס פֿאַר אַ טעות דאָ איז פֿאָרגעקומען און האָט געזאָגט, װעט מען פֿלאַנצן נאָך אַ רײ בײמער. דער יונגערמאַן מיטן לײבל האָט געענטפֿערט, איך בין ניט דער שטאָטראַט. װאָס הײסט פֿלאַנצן? עס איז עפּעס הפֿקר? װוּ מען װיל, פֿלאַנצט מען? און דאָס פּנים איז בײַ אים געװאָרן האַרט, און מען האָט געזען באַשײַנפּערלעך, אַז ער קען ניט װערן קײן שטאָטראַט.

נאָך אים איז מיט צעפֿאַכעטע פֿליגל געגאַנגען פּינחס, נאָך אים סאַבינאַ, און הינטער זיי, די לערערקע מיטן אָפֿענעם בריוו אין האַנט. אַלכּסנדרה האָט וואַרטנדיק געזאָגט צו ציוויען, ניט אומזיסט האָט זיך מיר געחלומט, אַז דער פֿעטער עוזיאל וויל בײַ מיר צונעמען די קאַמעע. איך האָב מורא, מיר וועלן הײַנט קיין ביימער ניט פֿלאַנצן.

אבי אפגעפאטערט, די עולים אז מען זאל זיך נאר ניט ארומקוקן ארום זיי, וועלן זיי ווייט ניט פארפארן. ביז זיי וועלן באקומען א צעטל עזרה וועט דער זומער אריבער. און ווען איך קריג פאר זיי ניט די עזרה וואלטן זיי טאקע ניט געהאט. סאבינא האט אים גארניט געענטפערט, און ביידע האבן זיי געקוקט ווי עס טראגט זיך אנטקעגן זיי דער אפענער וועג. אין א וויילע ארום האט אים סאבינא געפרעגט. איר האט טאקע ניט געקענט קריגן פאר זיי קיין צעטל אויף די ציבעלע? פאר די עולים אליין איז גלייכער אז זיי גייען מיטן ריכטיגן וועג. געקענט? ווי האב איך געקענט? מען דארף אנשרייבן צען פאפירלעך פאר די ביוראען מיט פראגעס, ווי דער זיידע האט געהייסן און ווי די באבע האט געהייסן און צי זי איז געגאנגען אין מקווה.

זי האָט געהאַט אַ פֿאַרלאַנג אַראָפּגײן און זיך דערפֿרעגן בײַ די שכנים, צי װאױנט ער ערגעץ דאָ. אָבער זי האָט געװוּסט, אַז אומזיסט װעט זײַן איר בעטן דעם שאָפֿער ער זאָל זיך אָפּשטעלן, ער װעט זיכער דערמאָנען דעם שטאָטראַט און פֿאָרן װײַטער. בײַ אײנס פֿון די שטיבלעך איז געשטאַנען אַ מאַן און האָט געשײַערט אַן עמער. װײַל ער האָט געטאָן אַ װײַבערשע אַרבעט, האָט ער אױסגעזען אומגעלומפּערט. דער שאפער האט א קוק געטאן אויף דער זייט וואו עס איז געשטאנען דער איד און האט א זאג געטאן צו סאבינען, קיינער ווייסט ניט ווי זיי מאטערן זיך, נאר מיר ווייסן. מיר פארן איבערן לאנד, מיר זעען. איז דאס אן ארבייט פאר א מאנסביל שטיין און שייערן אן עמער? אבער דער מענטש זוכט מיט וואס צו פארקלאפן זיינע זארגן,

ציבעלע, שמיבעלע, מען דארף ניט שטעלן מענטשן אויפן עק פון א ציבעלע, איר פארשטייט מיך? סאַבינאַ איז געשטאַנען אָנגעבויגן צו אים און האָט זיך צוגעהערט. זי האָט געטראַכט וועגן די מיידלעך אויף די קורסן. זיי שווייגן, ווען זי רעדט צו זיי, זיי הערן זי אויס און שווייגן. זי האָט אַ קוק געטאָן אויף די מיידלעך. אַלע פּענעמער זײַנען געווען געווענדט צו די שויבן פון אויטאָבוס. סוף קאסעט פֿינף, המשך קאסעט זעקס.